אקעי. ברוך השם זעמער דא. זייער גוט. אונז האבן די זעלבע בוק פון לעצטע וואך. דא אן א בעסערע ווערזשען באט כ'האב אפגעפרינט איינס פאר מיך. מ'קען עס באקומען אויף די אינטערנעט אויב מ'וויל שטארק. עס שוימערט זיך זיין. ס'איז דא א ספעשל אינטערנעט פאר די וואס צאלט, האסט געוואוסט? כ'ווייס נישט דערפון. איז אזוי.

נאר ס'איז יא דאס איז גלייב איך נעקסט וואך מ'דארף טרעפן נאך ס'איז נישט געווען גענוג פון דאס נאר די הקדמה איז איז אלס שיעור א' רייט? טווענטי טו. די הקדמה איז בעצם א חלק פון די ספר, עס הייסט, לאמיר לאמיר זאגן בעצ בעסיקלי אזוי, דער רמב"ם כדי צו זאגן שרייבן די גאנצע תורה שבעל פה דארף ער אונז בעצם זאגן וואס איז די תורה שבעל פה, און ער זאגט עס משונה'דיג בקיצור ממש אין איין ליין, מ'וועט לערנען נישט היינט אבער נעקסטע וואך אדער אין צוויי וואכן, כ'ווייס נישט ווען, וועגן וואס דער רמב"ם פארשטייט מיינט תורה שבעל פה, און ווייל סיי דער האט עס אין וואן ליין און אין פירוש המשניות שרייבט ער וועגן דעם פיר פעידזשעס, אבער דא שטייט עס אין איין שורה און מ'דארף עס כאפן וואס ער זאגט. ועל כל פנים מען דארף דאס מסביר זיין, און ער דארף ממילא פארט פון תורה שבעל פה, דאס איז וויכטיג, מיר האבן געלערנט לעצטע וואך אז דאס איז רוב פון די הקדמה איז בעצם דאס, איז די סדר מסירת תורה התורה, וויאזוי משה וואס וואס פרקי אבות הייבט זיך אן מיט בעצם, משה קיבל תורה מסיני אזוי ווייטער, דער רמב"ם שרייבט א סאמערי אדער א פערעגרעף אויף דאס. און א חלק נאך א איין וויכטיגע זאך, לאמיר לאמיר זאגן אזוי ווי אין איין שיעור, אויב מען וויל זאגן אין איין שיעור וואס דער רמב"ם'ס הקדמה איז וועגן, אין מיין ניי ווערזשען האב איך דאס געשריבן אלס די העדער, ס'איז די סדר מסירת און כתיבת התורה. תורה שבעל פה, אין אנדערע ווערטער די רמב"ם וויל דא שרייבען א ספר, יא, ער זאגט ער וויל שרייבען א ספר וואס גייט זיין גאנץ תורה שבעל פה, סאו בעצם דארף ער מצדיק זיין צוויי זאכען, איינס איז וואס איז דאס תורה שבעל פה, ווער דאז איט קאם פראם, און די וואס איז ווער איט קאם פראם איז נישט נאר אזווי היסטארישע שאלות, ס'איז מסביר פארוואס מ'דארף עס רעספעקטען, און אזוי ווייטער וואס מיר האבן געלערנט אביסל די לעצטע וואך. אבער מ'דארף אויכעט מצדיק זיין דאס וואס ער שרייבט עס. עס הייסט דאך תורה שבעל פה פאר א ריזען. מ'שרייבט עס נישט. איז ווי וואס שרייבסטו א ספר וואס דעם שרייבן גייט זיין גאנץ תורה שבעל פה. סאו בעצם ווער ס'האט געלערנט די הקדמה וועט זעהן, מ'קען נאך מאכן נאך א טיש. ווער ס'לערנט די הקדמה וועט זעהן אז די הקדמה איז סדר מסירה די סדר, ווי מ'וויל פון ווי.

למעשה איז עס נאר פון פון משה רבינו ביז רב אשי נישט ביז די רמב"ם אבער די צווייטע זאך וואס איז יא אין א סערטען סענס ביז די רמב"ם איז די כתיבת התורה ס'הייסט בעיקר ווער ס'ליינט די הקדמה וועט זעהן כ'וועל דאס אלס מסביר זיין במקומו ובזמנו וועט זעהן אז ס'רעדט זיך בעיקר פון דאס וואס רבינו הקדוש די רמב"ם איז געווען א גרויסע חסיד פון אים רבי יהודה הנשיא ער האט נישט נאר איבערגעגעבן די תורה ער איז געווען איינע פון די מוסרי התורה איינע פון די פערציג בתי דינים וואס רמב"ם רעכנט פון משה ביז רב אשי נאר ער האט געטון נאך א זאך און ער האט געשריבן, און דער רמב ם איז מסביר פארוואס ער האט געשריבן, און וואס ס'טוט אויף דעם שרייבן, אנדערע ווערטער רבינו הק' האט שוין געשריבן א ספר בעצם וואס שטייט אין דעם גאנצע קו ט גאנץ תורה שבעל פה, נאר סאם האו איז צוגעקומען מיט דעם זאכן, אדער ס'דארף נאך א פירוש, דאס שטייט אין די גמרא אבער דאס איז נישט קיין ספר, אבער דער רמב ם פירט עס אויס און ער שרייבט די צווייטע ספר וואס שטייט אין די ספר. יא ס'דא ממשה ועד משה לא קם כמשה, דאס האט נישט דער רמב ם געזאגט, דאס האט א צווייטער געזאגט. אבער דער רמב ם וואלט געזאגט מימות רבינו הקדוש ועד רבינו משה בן מימון לא קם כמשנה. פארדעם רופט ער זיין ספר משנה תורה. יא. סאו דאס איז דאס איז די סאמערי פון די מאוסט דזשענעראל אווערוויו. דאס איז לאטינע יעדע זאך אלעס וואס שטייט אין די הקדמה האט צו טון מיט דאס. אנדערע אדערס פון רעדן פון די צוויי זאכן וואס איז שהן אחת. אדער פון רעדן וועגן וויאזוי די תורה שבעל פה וואס די תורה שבעל פה איז און ווי ס'קומט אן פון

זיי ווילן וויסן וואס איז תורה, וויאזוי ס'קומט אן די סדר, און ממילא וויאזוי קומט אריין אין דעם כתיבת התורה, כתיבת התורה שבעל פה, תורה שבכתב האט איין מעשה פון כתיבה, שטייט אין ספר פרשת ויילך, יא? ס'דא נאך אפאר מעשה פון כתיבת תורה שבעל פה וואס דאס שטייט אין פארשידענע גמרות אבער ס'שטייט אויך די רמב ם וואס ער פירט עס אויס און ער שרייבט עס. סאו דאס איז דאס איז די עיקר זאך, און אונז האט מען אויך געלערנט א זייער וויכטיגע זאך, זיין זייער קלאר און כ'וועל עס מוכיח זיין אביסל מער היינט. אז די הקדמה איז נישט, אזוי ווי געזאגט, ס'איז נישט קיין הקדמה וואס שטייט אאוטסייד די ספר. אין אנדערע ווערטער, די הקדמה איז אויך א חלק פון תורה שבעל פה. ס'איז נאך א וועג וואס מען קען עס זאגן. אויב די רמב ם זאגט, די רמב ם וויל אז זיין ספר, פון דעקל ביז דעקל, פון איין קאווער צווייטע קאווער, נישט א גרויסע ספר, יא, מען קען עס קויפן אויף איין באנד היינט, דעטס האו ביג די ספר איז. אין דעם ספר איז תורה שבעל פה. דו ווילסט, איינער פרעגט דיך וואס איז די תורה די אייבערשטער האט געגעבן אויף הר סיני, דארפסט אים געבן צוויי בוקס, תנך מיט.

מאכט נישט. וואס איז מיט די טעלעגראם? כ'וואלט געזאגט יא, אזוי ווי א טעלעגראם. און אזוי ווי למשל מענטש, אמאל מענטש האט מיך געפרעגט, מענטש היינט שרייבט ספרים, ער האט מיך געשיקט א, ער האט געשריבן א קיצור, א קיצור עץ חיים, איך ווייס נישט, כ'וועל עס אריבער גיין. כ'האב עס אריבער געגאנגען, איך זאג קודם כל, אין דעם ספר שטייט דרייסיג מאל די ווארט והנה, קענסט אלע פון זיי ארויס נעמען, ס'וועט גארנישט טוישן. ס'איז עמעיזינג, מען נוצט נישט, והנה האט א מינינג, ס'איז יוזפול סאמטיימס, באט נישט אין די וועג וואס מען נוצט, ס'איז סתם א פילער ווארד, ווען מ'האט נישט וואס צו שרייבן שרייבט מען והנה, האלא, זאג די נעקסטע זאך און שוין, וואס דארפסטו פון דעם והנה? איך זאג נאר א משל, די רמב ם שטייט קיינמאל נישט אזעלכע סארט ווערטער, ס'איז נישטא קיין מילת קישור, ס'איז נישטא קיין ווערטער קיין. כיצד, יא. כיצד איז לשון המשנה, און כיצד אלוועיס העז א מינינג, כיצד אלוועיס מינס איך האב א כלל און איך נעם אויס, איך גיב דיך אן עקזעמפל, ס'איז קיינמאל נישט. אה, סתם, ס'נישט דא קיינמאל קיין ווערטער, אקעי יעצט לאמיר זאגן די נעקסטע הלכה, איך ווייס דאך אז די נעקסטע הלכה, ער שרייבט אפילו, ווייסט אז די רמב ם שרייבט אפילו נישט נאמבערס פון די הלכות, יא? פסוקי פרקים האט ער געמאכט נאמבערס, ווייל ער האט געהאלטן אז ס'דארף האבן נאמבערס, אבער ער האט נישט געמאכט נאמבערס פאר די הלכות, פאר דעם עד היום הזה איז דא א צומישעניש אין די אלע דרוקס, אסאך אסאך פון די נאמבערס זענען ראנג, מיין, איך מאך אלעמאל די ריכטיגע נאמבערס, אבער אין שבתי פרענקל למשל און אין די אנדערע נייע רמב ם'ס וואס איז דא,

איך ווייס נישט אויב ער האט געשריבן די נומבערס פון די פרקים, כ'ווייס למשל אין מורה נבוכים שטייט פרק אויף אראביש, ס'שטייט נישט די נומבער פון די פרק, רעכן אליינס, איך דארף ציילן פאר דיך? האלא? ס'איז טו מעני ווארדס, ס'איז קאסט טינט געלט יעדע טינט, נישט אז ס'קאסט געלט, קענסט דיך געדענקן, ער האט דאך געשריבן א ספר וואס קען אויסקענען אויסנווייניג, עוורי ווארד דעט יו עד מעיקס איט הארדער פאר פיפל, נישט סתם. ס'איז משונה'דיג מצומצם, משונה'דיג, ממש משונה'דיג, קענסט זען, איך, נעקסטע וואך וועל איך ווייזן א שטיקל אין דריי שורות פון הקדמה וואס נעמט אן צוויי פעידזשעס צו זאגן אין אן אנדערע פלאץ, דער רמב ם אליינס נעמט עס צוויי פעידזשעס, נישט מיך וואלט גענומען דרײַ, מיך נעמט עס צוואַנציק פעידזשעס. ער האט עס געשריבן אין א אנדערע פלאץ, ער איז נישט מאריך סתם אין די וועלט אריין מיט מליצות. עס נעמט אים זייער א פעידזש צוויי צו שרייבן, דא שרייבט ער עס אין צוויי שורות. סאו עס איז משונה'דיג מצומצם. און וואס דאס מיינט, איינע פון די זאכן וואס דאס מיינט פון דעם, זיי האבן געלערנט, זיי גייען לערנען וועגן מחלוקת היינט. מען לערנט וועגן מחלוקת. וועגן ס'איז ספירת העומר, די גאנצע פראבלעם איז אז לא נהגו כבוד זה בזה, יא? ועל זה נאמר. על כל פנים, עס איז משונה'דיג מצומצם. וואס דאס מיינט איז, ער האט נישט קיין צייט פאר הקדמות. כ'וויל דיר ווייזן א שיינע זאך ארום קאווענט די הקדמה, כ'האב געכאפט א דוגמא פאר דאס, א משונה'דיגע שיינע דוגמא. קוק אין אין אות, מיר ווייזן אינעווייניג אביסל, אין אות די לעצטע אות, אות מ מ בית איז עס ביי ענק, ב מ מ אלף, סארי, מ מ אלף, אלל די וועי אין די ענד, פעידזש פֿופֿטין, שטייט אזוי, וראיתי לחלק חיבור זה, ער שרייבט ווי אזוי ער צוטיילט די חיבור, עס איז דא א ריזן פארוואס ער שרייבט דאס ביי די וועי, און די ריזן שטייט נישט דא, מ'דארף קוקן אין די הקדמה פון ספר המצוות צו פארשטיין וואס ער וויל בכלל פון דעם פון דעם הלכה, פון דעם שטיקל, אבער די פירט, די אויספיר פירט ער אויס אזוי. בתנאי, אין אנדערע ווערטער ער טרייט צו דזשאסטיפייען עפעס די רמב ם, די רמב ם האט געשריבן א ספר א גרויסע חידוש פון די רמב ם, און קיינער פאר אים און נאך אים האט נישט דאס געטון, און די טור האט עס געטון אביסל אבער אין אנדערע וועג, און זיי האבן גענומען א אנדערע סדר, יא פאר די רמב ם האבן געווען אסאך מענטשן האבן געשריבן הלכה ספרים, יא? ניין ניין, הער אויס וועסטו זען וואס זיי האבן געטון אנדערש ווי די רמב ם, אקעי?

ס'דא שוין פאר דעם אנדערע ספרים, הלכות פסוקות, ספרים פון די גאונים, כמעט אלע יענע ספרים, נישט אלע, ס'דא אפאר מענטשן פאר די רמב ם וואס טוען דאס, גאונים וואס זאל מען נישט. שאילתות מאכט א. די שאילתות איז א מדרש, טרייס טו מעיק א מדרש, ס'העז סטייל, סטייל בעיסט א מדרש, אבער די שאילתות איז נישט קיין נארמאלע מסודר'דיגע ספר, סאו ס'איז נאט רעלעווענט. ס'דא ספרים וואס טוען דאס, ס'דא, ס'דא ר' שמואל בן חפני גאון, ס'דא היינט האבן אונז אפאר ספרים פון גאונים, רב סעדיה גאון, אנדערע האבן געשריבן ספרים מיט דעם סטייל, אבער די רמב ם איז די איינציגסטע טוט עס לכל התורה כולה, די איינציגסטע, עד היום הזה איז ער די איינציגסטע, נישט סתם, חוץ פון די ערוך השולחן. אבער דער רמב ם איז די איינציגסטע, אבער וואס ער טוט איז, א ריזיגער חידוש, אז ער שרייבט נישט די סדר, דער רמב ם זאגט איך וואלט, אין ספר המצוות שרייבט איך וואלט געדארפט שרייבן א ספר, דארף איך ברענגען כל התורה כולה, אקעי, סדר זרעים, סדר מועד, סדר נשים, דאס איז די סדר וואס רבי יהודה הנשיא האט געמאכט, דאס הייסט אפילו ששה סדרים, יא, סדרי המשנה, פארוואס גייט ער נישט אויף דעם סדר, דער רמב ם האט געהאלטן אז עס איז נישט גענוג גוט, פאר וואטעווער ריזן, האט א זייער טיפע מחלוקת מיט רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא'ס ארדער איז מעסד אפ, איך קען ווייזן אסאך זאכן וואס יסודות'דיגע חילוקים וואס איז דא צווישן די צוויי סדרים, ס'איז נישט נאר סתם א אנדערע ארדער. ממילא ער זאגט איך גיי מאכן א נייע סדר, עס גייט זיך בויען אויף מצוות און אויף הלכות, צוויי זאכן, נישט אפילו ספר המצוות, דא איז געווען ספר המצוות, אנדערע מענטשן האבן געמאכט, איך מאך נישט דעם סדר אויך נישט, פארוואס? ווייל עס איז נישט ריכטיג, עס איז נישט דא זעקס הונדערט און דרײַצן נושאים אין די תורה, סאבדזשעקטס, ווייל ס'איז דא מצוות און ס'איז דא סאבדזשעקטס, צוויי אנדערע זאכן, למשל שבת, אסאך מצוות זענען מצוות עשה און מצוות לא תעשה, יא, היט שבת און מאך נישט קיין מלאכה שבת, יא, איז אין געוויסע ספרים וואלט דאס געווען צוויי פרקים, פרק. זכור את יום השבת און פרק לא תעשה בהם מלאכה, און דער רמב ם זאגט האלא, דאס מאכט נישט קיין סענס, דארף דאך קומען מיטן שכל, ס'איז דאך די זעלבע נושא, ס'מיינט אפילו כמעט די זעלבע זאך, פארוואס איז דא א עשה מיט א לא תעשה מאכט א חילוק להלכה, אבער ס'איז נישט קיין צוויי נושאים, ס'איז איין נושא, ס'דא הלכות שבת, א נייע זאך, ס'איז ביי די וועי ס'איז נישטא קיין משנה הלכות שבת, ענק ווייסן וועגן דעם? ענק מיינען ס'איז דא מסכת שבת? קוק אריין אין מסכת שבת, און קוק אריין אין רמב ם הלכות שבת, זען ס'האט א אנדערע סאבדזשעקט. ס'האט א אנדערע סאבדזשעקט. וויאזוי ווייס איך? בעיסיקלי וועגן מסכת עירובין. דער רמב ם האט אויך הלכות עירובין ביי די וועי, באט איטס דיפרענט מיט הלכות עירובין. דער איז טריקי. ער איז משונה'דיג טריקי דער רמב ם. האט נישט קיין פון יעצט, לערן עס צו זען. אין הלכות שבת, אין מסכת שבת שטייט נישט וויאזוי מ'מאכט א עירוב, עירוב מחיצות. שטייט נישט וויאזוי מ'מאכט מחיצות פאר רשות היחיד. שטייט אביסל וועגן הוצאה מרשות לרשות, אבער שטייט נישט וואס מחיצות זענען. איטס מיסינג א בעיסיק דעפענישן אויף א מלאכה. מסכת שבת. ס'דא צען פרקים נישט וועגן מחיצות. אלל הלכות מחיצות אר אין מסכת עירובין. ס'דא צען פרקים וועגן הוצאה מרשות לרשות. ס'איז נישטא קיין איין ווארט וועגן מחיצות. און ס'איז דא נאך א מסכת וואס איז עירובין וואס איז וועגן דריי אנדערע זאכן. ס'איז וועגן עירוב תחומין, וועגן עירוב תבשילין כמעט. ניין, נישט וועגן עירוב תבשילין עקטשולי. דאס איז מסכת ביצה. באט וועגן עירוב חצירות און וועגן מחיצות. און דער רמב ם האט געזאגט האלא, דאס מאכט נישט קיין סענס, איך פארשטיי אז ס'איז דא א מצוה פון עירוב, ס'איז אפשר די עקסטערע מצוה פון שבת, אויך א צריך עיון פארוואס ס'איז א מצוה דרבנן, אבער ס'איז נישט דא קיין, ס'איז דא א איסור הוצאה, איך גיי שרייבן א פרק אויף איסור הוצאה, און פארט פון איסור הוצאה גייט זיין ווי אזוי וואס אונז רופן עירוב, נישט וואס די גמרא רופט עירוב, יא? צורת הפתח, מחיצות, ווי אזוי וואס וואס הייסט עירוב? שטייט א ביסל, אפשר א ברייתא אין מסכת שבת וואס שטייט וועגן דעם, מסכת שבת רעדט נישט כמעט וועגן דעם, דזשאסט טו בי קלער, אפילו ס'איז דא א הלכות שבת אין די משנה, ער האט א ער האט א בעסערע שכל ווי אזוי עס צו מסדר זיין, עניוועי, סאו ער דארף עס דזשאסטיפייען דאס. און בעצם וואלט ער געקענט שרייבן א גאנצע חיבור, דער רמב ם האט געשריבן, דער רמב ם האט געשריבן א חיבור, נישט דזשאסטיפייען זיין סדר, נאר דזשאסטיפייען רבי יהודה הנשיא'ס סדר, יא. אין די הקדמה פון פירוש המשניות איז דא דריי פעידזשעס וואס דער רמב ם גייט דארט דורך און ער איז מסביר פארוואס די משנה גייט אויף דעם סדר. און לכאורה ווער ס'ליינט דארט קען פארשטיין צווישן די שורות פארוואס דער רמב ם איז נישט מסכים דערמיט. בסדר. אבער ער טרייט. איך זאג אז ווער ס'קוקט דארט לכאורה דארף קענען זען וואס דער רמב ם איז נישט מסכים. און ס'דא אפשר אויב ס'קומט א ספר המצוות וועט מען זעהן נאך זאכן וועגן דעם, אבער דער רמב ם זאגט נישט דא גארנישט, וואס זאגט ער? כ'וויל נאר כ'וויל נאר ארויסברענגען די פוינט, ער פירט אויס אזוי, פארוואס שרייב איך עס אזוי? מפני שחילוק חיבור זה לפי הענינים, לא לפי מנין המצוות, איך לייג צו אויך לא לפי מנין המשנה, כמו שיתבאר לקורא בו. אין אנדערע ווערטער, סאו אנדערע מענטשן, איף יו ריעד אן עקעדעמיק בוק אדער א היינטיגע ספר וואלט געווען דא דריי ו דריי דריי טשעפטערס, סאו קום הער, איך האב געטראכט אז שבת און עירובין האבן נישט קיין שייכות, מ'דארף מאכן צוויי, מ'דארף מסדר זיין די הלכה אנדערש, איך האב געטראכט אז.

איך קען נישט זאגן פארוואס, באט נישט פאר יעצט. אבער איך בין מחולק, ער האט געקענט שרייבן דאס, ער האט זיך געדארפט שרייבן. וויאזוי ווייס איך בכלל פון דעם? ווייל איך האב געקוקט. אבער אזוי די רמב ם זאגט כמו שיתבאר לקורא בו. סאו קוק אריין אינעם ספר וועסטו זען, איך דארף דיך אלץ זאגן? איך האב דאך געשריבן אלץ, איך האב דאך געטון די אלע ארבעט, רייט? איך האב געשריבן הערה, הלכות שבת, הלכות פסח. טראכט אליינס, קאמפעיר עס צו די משנה און פיגער עס אויס. איך בין נישט דא צו זיך זיך אליינס מסביר צו זיין. דעטס וועיסט אוו טיים,, איי דואינג די טינג דעט איי, אזוי ווי אויף אויף אויף אין רייטינג זאגט מען שאו דאונט טעל, דער רמב ם איז א מורא'דיגע מייסטער פון דעם פון דעם עבודה פון ווייס טוהן און נישט צו נישט מסביר זיין, ער רעדט נישט וועגן זיך, ער רעדט נישט וועגן, יא כמעט, ער רעדט נישט וועגן זיין אייגענע, ער דזשאסטיפייט נישט זיין אייגענע בוק, ער שרייבט די בוק, עסט עס אריין, עסט אריינקוקן עסט פארשטיין וואס איך מיין צו זאגן.

באט דעטס די קאווער, דעטס די עקסטענט אוו קאווער. אבער דא איז אן הקדמה, מיר האבן געלערנט וועגן דעם דערין, דאס איז דא א הקדמה, דאס איז די הקדמה, וואס זיין הקדמה איז נישט דאס, אלע זאכן וואס איך וואלט געוואלט ער זאל שרייבן אין זיין הקדמה שרייבט ער נישט, איך גיי יעצט משלים זיין דעם הקדמה, ניין, כ'מאך זיין הקדמה, מאך א הקדמה על ההקדמה, אבער ער האט נישט קיין קאווער און ער האט נישט קיין הקדמה, סאו זיין הקדמה איז אפילו נישט דאס, ס'איז סך הכל, איך זאג דאס איז די מערסטע וואס ער שרייבט וועגן וויאזוי ער מאכט די ספר, די גאנצע די שטיקל וואס איך האב די אות מ"א דא, איז די, אלל איט סעיז אבאוט האו די ספר ווארקס, איטס עמעיזינג. ס'איז דא פיר פיר שורות, פיר ליינס, פיר סענטענסעס די גאנצע זאך. דאס איך האב עס צעטיילט אויף סענטענסעס, יא? ס'איז דא פיר סענטענסעס מער ווייניגער. אפשר אפילו ווייניגער, ביקאוז איי מעיד מאר סענטענסעס דען ריעלי אר. וואס לערן איך פון די גאנצע זאך? אז די רמב ם וויל נישט זאגן תורות. ער איז נישט געקומען דא צו זאגן א שיעור. און כ'קען א ראש ישיבה, ער זאגט אז מ'קען נישט אפפרעגן א שיעור, מ'קען עס נאר מאכן לענגער. אה, דו פרעגסט, שוין, נאך א האלבע שעה צו רעדן וועגן יענע קשיא. יא. ער האט נישט די פראבלעם. און ס'איז געווען א אנדערע שיעור וואס ער זאגט אז אז אלע זיינע שיעורים האבן א הכרח. ס'א פרוף. וואס איז די הכרח? ער דארף זאגן א שיעור. מ'צאלט אים ער זאל זאגן א שיעור יעדן טאג. וואס ס'וועט זיין נישט זאגן חידושים וועט מען אים נישט צאלן? ס'דאך א ראיה אז ער דארף זאגן א שיעור. אז א שטיקל תורה האט עפעס. די רמב ם איז די אפאזיט אוו דיס. ענד איט מעיקס סענס וויי, ביקאוז ער דארף שרייבן כל התורה כולה, דו כאפסט? ווען דו דארפסט קענסט זאגן א שיעור נאר אויף איין שורה פון איין מסכת, יו העוו טו מעיק סאמטינג אפ, אדערווייז דעי דאנט פעי יו. באט איף יו העוו טו רייט די האול טינג, עניוועיס יו דאנט העוו ענאף טיים אין יור לייף, סא הלוואי זאל מען דאס טון. אבער דאס אבער דאס איז משונה'דיג וויכטיג, דאס איז משונה'דיג וויכטיג די קיצור און די זיך אינגאנצן ארויסנעמען פון די פיקטשער, ער שרייבט נישט גארנישט זיינע תורות. און ס'איז דא יראה לי וואס ער זאגט זיינע הלכות אבער ממש נישט איינצעלנע, צענדליגע מאל אין די גאנצע רמב ם יראה לי, אבער חוץ פון דעם זאגט ער נישט גארנישט, און אפילו יענץ, יענץ איז א הלכה. יא יא יראה לי, דאס איז הלכות אבער. אנדערע טעמים, נישט יראה לי, ס'איז דא אנדערע טעמים נישט פון די גמרא. בסדר, ווייל דאס איז לפי דעתו איז דאס מער ריכטיג ווי די גמרא. פיין, מסכים, אבער ס'איז א חז ל.

וואלט איך זעהן דער רמב ם האלט אזוי. אה אה דו זאגסט אז ס'איז גאווה. אקעי איך וויל איך וויל קומען דא צו פראוון. איך וויל קומען דא צו פראוון אז דאס איז נישט גאווה נאר ענווה. אקעי? דאס איז מיין גאנצע שיעור היינט. כ'וועל דאס מסביר זיין. אבער דאס דאס איז איין זאך. כ'וויל נאר ענדיגן די דריי זאכן וואס מ'האט געלערנט נעכטן. ווייל ס'שטייט אין די אנהויב פון מיין שיעור. דריי זאכן וואס מ'האט געלערנט לעצטע וואך וואס האבן צו טון מיט די מיט די משנה די קיצור. בעיקר האבן מיר געטרייט מסביר זיין וויאזוי די רמב ם סדר המסורה וואס ער זאגט די נעמען משה משה יהושע ביז ביז רב אשי איז ווייל ער וויל מאכן קערצער זיין ספר. אזוי ווי ער זאגט ער זאגט דאס איז בפירוש דאס האב איך נישט אויסגעטראכט שטייט בפירוש אין הקדמה צו ספר המצוות ס'וואלט געווען צו לאנג צו שרייבן ר' מאיר אומר אויף יעדע הלכה דזשאסט אנאדער ווארד דעט יו העוו טו רימעמבער ווער האט צייט פאר דעם אפילו די שולחן ערוך ביי די וועי האט דאס געטון ער שרייבט יש אומרים יש אומרים איז דזשאסט נאטינג איז דזשאסט א פלעיס האלדער רייט ער שרייבט נישט רמב ם אמר וואס גייט א חילוק ווער עס איז איך וויל דאס געדענקען סך יעדע ווארט נעמט צו צייט וואס מ'קען געדענקען נאך א שטיקל תורה. ניין, דער'ס סאמוואן נאו, דער הי דאזענט רייט די מראה מקומות, דער'ס סאמוואן עלס, דער פרינטער האט אריין, דו ווייסט נישט אז דאס איז א גאנצע מעשה, דער שולחן ערוך, דער שולחן ערוך דאזענט העוו עני מראה מקומות, אפילו די רמא, ער זאגט ואנחנו לא נהגו ולא קבלנו, ער שרייבט נישט די מראה מקומות, מראה מקומות האט א דרוקער צוגעלייגט, אמאל אפשר די רמא אליינס, אבער ס'איז אריינגערינגלט, ס'איז נישט, ס'דא אין אים א גאנצע, א גאנצע מהפיכה אין די פרינטינג אוו די שולחן ערוך, ניין ניין, דער רמא,

נישט נישט רבן גמליאל דינען אונז אונז דינען די תורה וואס דא געזאגט אתם אפילו שוגגין פארוואס האט ער געזאגט אתם אפילו שוגגין ווייל ס'נישט קיין חילוק רבן גמליאל איז נאר א איז נאר א פאנקשענערי ער איז נאר א סעקרעטערי ער איז נישט קיין ער איז נישט קיין ר' גארנישט דאס איז איין וויכטיגע זאך נאך א זאך האבן אונז געזאגט זייער א וויכטיגע זאך וואס דער רמב ם אויך האט געזאגט בפירוש און דארט אין הקדמה צו פירוש המשניות וועגן פרקי אבות אז דאס איז א היכי תמצא און זיי זאלן פאלגן און זאלן האבן רעספעקט פאר די חכמים אונזערע אונזער איינע פון די יסודות פון אונזערע שיעורים זענען אמונת חכמים ווי יעדער איינער ווייסט. יא, אמונת חכמים מיינט נישט אז מ'גלייבט יעדע ווארט וואס זיי זאגן, אבער ס'מיינט אז מ'האט רעספעקט פאר זיי. יא? און וויאזוי האט מען רעספעקט פאר זיי? דאס הייסט, מ'קען זיך נישט דרימען וואס ער זאגט, ס'נישט שייך אז א מענטש זאל מקיים זיין זיין תורה? וואס מיינט די ווארט רעספעקט פאר זיי? אקעי. אזוי מ'זאגט טעיקן סיריעסלי. אבער אין מיין לענגוויטש וואס מ'זאגט מיך צוריק אז איך זאג אלעמאל, זיי זענען נישט געווען משוגע, דעי מייט האוו בין ראנג באט דעי ווער נאט קרעיזי. נישט סתם מטורפים וואס זאגן זאכן. ער האט א סיבה פארוואס ער זאגט יעדע זאך וואס ער זאגט. ער קען האבן געמאכט א טעות.

און די רמב ם, דאס איז בעצם די גאנצע פרקי אבות רעדט זיך וועגן די אמונת החכמים, יא, איז די פשוט'ע פשט זאגן מענטשן אז אונז גלייבן אז דער רבי האט מקבל געווען פון זיין רבי וואס האט מקבל געווען פון זיין רבי, ממילא יעדע ווארט איז פון משה מסיני, אבער די רמב ם זאגט נישט דאס, די רמב ם זאגט אז דורך דעם וואס דו'סט גלייבן אז ער איז נאר א לינק פון די טשעין ביז משה רבינו, עסט אים רעספעקטן, ער איז נישט סתם א מענטש, האט טאקע זיינע חסרונות מצד זיין סתם א מענטש, אבער ביי, אבער חוץ פון דעם זיין סתם א מענטש האט ער א געוויסע קאנעקשאן האט ער א געוויסע שייכות מיט מיט די גאנצע טרעדישאן, און רוב זאכן לאמיר לאמיר זיין ריעל, יא רוב זאכן וואס רוב רבי'ס זאגן האבן זיי נישט אליינס מחדש געווען, אפילו די גרויסע מחדשים, אכט און ניינציג פראצענט זאגט ער דאך סך הכל וואס שטייט אין פסוק און וואס שטייט אין גמרא, לייגט צו זיין חידוש, אקעי, דארף מען דארף מען מעיין זיין, אבער בעצם איז ער על פי רוב איז ער נאר דאס, און ממילא עסט אים רעספעקטן, ווייל דו רעדסט נישט נאר מיט אים, דו רעדסט ווען ער רעדט מיט דיך רעדסטו מיט א גאנצע, און ביי די וועי דאס איז, עס האט נישט נאר מיט משה רבינו מסיני,

נישט ווייל די אלע ספרים זאגן גייען ארום וואס מ'האט געגלייבט די ערשטע ספר, דען דען איט מעיקס איט ווארס אנלי, רייט? באט דעטס נאט ריעלי וואט א טראדישאן איז. טראדישאן מיינט אז די אלע מענטשן, ס'איז דא איינער, וואס פארוואס פארוואס איז פארוואס איז געוויסע תורות מוצלח? פארוואס פארוואס אלע אידן זאגן דאך תורות פון די ארי' זל, כ'ווייס, דאס איז משה רבינו, פארוואס אלע אידן זאגן דאך תורות פון די ארי' זל? פון די רמב ם? וואס דער דער רמב ם, קיין שום מלאך האט נישט גערעדט מיט דער רמב ם, כ'מיין אפשר יא, אבער עס איז נישט, נישט וועגן דעם לערנט מען דער רמב ם, וואס לערנט מען דער רמב ם? ווייל אלסאו ווייל ער האט מצליח געווען אריבערצוברענגען די טראדישן פון פאר אים, יא? אבער ווייל ער האט מצליח געווען צו זאגן א זאך וואס אלע מענטשן נאך אים האבן פארשטאנען, האבן זיך פארשטאנען מיט אים, רייט? ער זאגט א שפראך, א לענגווידזש, א געוויסע כלל, א געוויסע זייט, אין חסידות רופט מען דאס א נשמה כללית, יא? ער רעדט א ווארט וואס יעדער איינער פארשטייט. ווען איך זאג א ווארט, נאר דריי מענטשן פארשטייען, אדער צוואנציג מענטשן, ווער ווייסט וויפיל מענטשן הערן אויס מיינע שיעורים. אויב איך וואלט געווען משה רבינו וואלט די גאנצע וועלט פארשטאנען. אפשר נעמט עס צייט, צוביסלעך, אונז צו פארשטיין. און אין אנדערע ווערטער, נישט נאר די גאנצע וועלט, און ביי די וועי, ס'דא אסאך גרויסע צדיקים, גרויסע רעבעס, איך ווייס נישט, רבי נחמן ברסלב האט געזאגט אז, די שפאלער זיידע האט געזאגט פאר רבי נחמן ברסלב אז ער איז א גרויסע וואוילע איד, אבער, נו?

ווער דיסייד? ווער דיסייד וועלכע נבואה איז נצרך לדורות? נישט אים. צוואנציג טויזנט דורות שפעטער, יא? אויב ס'איז דא א נביא, וויאזוי ווי די גמרא, יא? וויאזוי האבן זיי געוואוסט אז דאס איז א נבואה איז נצרך לדורות? איינער האט זיי פארציילט אז בזמן וואס די אנשי כנסת הגדולה צו ירמי' הנביא, כ'ווייס נישט ווער ס'איז געווען וואס האט אויסגעשטעלט די נביאים וואס פיטן אריין תנך, האבן זיי גענוצט עפעס א רוח הקודש וויסן ווער איז נצרך לדורות? זאגט א פשוט'ע זאך, כ'מיין ס'איז געווען אסאך ספרים, געווען אסאך נביאים. מסתמא אסאך וואס האבן געשריבן בוקס אפילו, יא? אונז איז עפעס געבליבן פֿיר און צוואַנציק, יא? ווייניגער, כ'מיין וויפיל נביאים ס'דא, מ"ח נביאים, יא? אונז איז געבליבן די אַכט און פֿערציק נביאים. ווי זענען אלע אנדערע געגאנגען? ווייסט, ענק ווייסן, ר' נחמן האט זיך געמוטשעט זייער שטארק מיט די קשיא אמאל, די גאנצע שמועס דארט. וואס איז געשען? אברהם אבינו האט געשריבן ספרים, יא? ער האט געקענט עפעס אלץ געזעצן געלערנט, געזאגט תורות. ווי זענען אלע זיינע תורות? סאו ר' נחמן האט געהאט א שטיקל תורה צו ענטפערן. אבער די תירוץ איז, די אלע תורות, ס'דא איין תורה פון אברהם אבינו וואס איז וואס שטייט אין די חומש, דאס איז געווען רעלעווענט פאר אייביג, פאר ביז כ'ווייס נישט ביז משיח וועט קומען ביז ווען מ'וועט לערנען דעם תורה. אלע אנדערע מעשיות, זעהט אויס אז ס'נישט געווען נוגע. ס'איז פשוט, באט ס'איז דא א. בעלז וועט זיין אויף ערד ביז משיח וועט קומען. עקזעקטלי, דאס האט ער געזאגט. באט שי, דו ווייסט וויפיל מענטשן, דו ווייסט וויפיל מענטשן האבן דאס געזאגט שוין און ס'איז נישט מקוים געווארן? אונז זאגן נאך אפילו די בעלז ווייל ס'דא דריי דזשענערעישאנס עטליסט פון בעלז זייט יענץ יא? אז עפעס האט ער געוואוסט וואס ער רעדט רייט? צו ס'איז א ווינקל אדער נישט איז נאך א שאלה. ס'איז דא די ס'איז דא די ס'איז דא די וואס האב איך געוואלט זאגן? יא ס'איז דא אסאך ס'איז דא אסאך ס'איז דא אסאך רעבעס וואס שטארבן. און נעבעך האט נישט איבערגעלאזט קיין תורות, יא, מען האט נישט געשריבן זיינע ספרים, מען האט פארלוירן, אסאך מענטשן זאגן, ווייסט אין די האלאקאוסט איז פארלוירן געווארן, מיין זיידע האט געהאט א חיבור אויף גאנץ עץ חיים און גאנץ ש ס, א שאד אז עס איז פארברענט געווארן, די נאציס האבן עס פארברענט, איך האלט נישט אז עס איז א שאד, זעהט אויס אז עס איז נישט געווען, אויב עס וואלט געווען אזוי וויכטיג וואלט עס שוין דעמאלטס געהאט געדריקט, אמת? זעהט אויס קיינער האט עס נישט געדארפט, שוין.

יעצט צו ווייסן וואס איז טו פעקס, עס איז א גאנצע שעלף, מען האט עס געדרוקט היינט, א גאנצע בוק שעלף, נישט א גאנצע שעלף, א גאנצע שאנק פון זיינע תורות. חצות איז אויך געשריבן געווארן נאכדעם. חתם סופר אבער האט געשריבן מער בקיצור ווי רבי שלמה קלוגער, יא. און אויך אויך אסאך, ער זאגט דאך אליינס אסאך פון זיינע תורות זענען נאר ווייל ער האט געדארפט זאגן א שיעור. שטייט מפורש אין מסכת שבת. עניוועיס.

זאגט דאס איז גארנישט פארלוירן געווארן. ער האט געהאט תלמידים וואס האבן עס נאכגעזאגט. נישט עפעס א פראבלעם. על כל פנים וואס איך מיין נאר צו זאגן איז ווען איינער פאר דעם זייט זעצט זיך די חברי פאר אמונת חכמים אז א חלק פון די אמונת חכמים איז צו זאגן אז ער רעדט נישט בשם עצמו און ער רעדט נישט ווייל היינט מוז מען דאס זאגן. ער האט א זאך וואס איז אויסגעבויט אויב ס'איז לייכט אויב ס'איז דא א טראדישאן אויב ס'איז דא א סארט וועג פון לערנען אויב ס'איז דא א סארט תורה א סארט זאך וואס לאסט פאר טויזנט יאר. טויזנט יאר איז פופציג דזשענערעישאנס, יא, בערך. פשט אז פופציג אנדערע מענטשן אין אנדערע קאנטעקסט האבן געטראפן א וועג צו רעדן מיט דעם, איז עס שוין, נו, מעגסטו עס נעמען ערנסט. נישט מצד ווייל דער רבי האט יעדע זאך נאכגעזאגט, נישט ווייל ער פארשטייט יעדע זאך וואס ער זאגט, ווייל ער רעפרעזענט עפעס אסאך אסאך מער אמת ווי אים, אסאך מער גרעסער פון אים. דאס איז דאס איז איין זאך, דאס איז א בעיסיק. און ווען נישט, אן דאס קען מען נישט, קען עס נישט ארבעטן. דאס דאס האט דער רמב ם געזאגט אין אנהייב פרק אבות. דאס איז די צווייטע זאך וואס מיר האבן געזאגט. די דריטע זאך איז. אונז האבן געזאגט, איך האב געזאגט עפעס אנדערש לעצטע וואך אבער שוין יעצט פארשטייסטו עס אזוי. די דריטע זאך וואס אונז האבן געזאגט איז האט צו טון מיט מסכת אבות יא, מיט פרק אבות וואס איז מסכת מידות יא, מידות איז א שפראך פון די ראשונים יא, און די רמב ם רופט עס הלכות דיעות און אין אנדערע פלעצער האט עס אנדערע ווערטער, ועל כל פנים וואס אונז רופן מידות טובות, און פרק אבות רעדט זיך וועגן דעם יא. און אונז האבן געזאגט א פשוטע זאך, איך וויל עס אויך אביסל מער מסביר זיין היינט, אז. וואס איז די, אזוי ווי מען האט געזאגט לעצטע וואך בערך, אבער וואס איז די זאך וואס זיי האבן איבערגעגעבן? אין אנדערע ווערטער, וואס איז דער מענטש וואס האט עס איבערגעגעבן אפילו? רייט? משה האט מקבל געווען די תורה, געזאגט פאר יהושע, בקיצור אנשי כנסת הגדולה, פאר שמעון הצדיק, פאר אנטיגנוס איש סוכו, און אזוי ווייטער, יא? יעצט, איך האב געזאגט איין זאך אזוי, פארוואס פארוואס גייט מיך אן ווער דער אנטיגנוס איש סוכו האט געזאגט? ס'איז א מענטש, אנטיגנוס, קיינער ווייסט נישט וואסארא מין אידישער נאמען דאס איז. געוואוינט אין א פלאץ סוכו, כ'האב קיינמאל נישט געהערט פון סוכו. מסתמא זאג איך עס אפילו ראנג, פראנאנס עס מסתמא נישט אזוי אמת, ווי פראנאנסט מען עס? איך ווייס נישט, כ'בין זיכער אז נישט סויכא, סוכא אפשר? דעטס סאוהא, ס'איז אין לאנדאן, כ'ווייס נישט. סאוטשא? כ'ווייס נישט, ס'איז אין טשיינע, שוין, כ'ווייס נישט ווי ער האט געוואוינט, ס'איז גריק, אנטיגנוס איז א גריק נאמען זיכער, און מ'זאגט אויך נישט אנטיגנוס. ס'איז ענטיגאניס אר סאמטינג לייק דעט. אין עני קעיס, איך מיין פארוואס גייט מיך אן וואס דער מענטש האט געזאגט? און איך דארף צו, ס'איז זייער וויכטיג אז ס'זאל מיר אנגיין וואס דער מענטש האט געזאגט ווייל ער איז א לינק אין די גאנצע טשעין, רייט? ווען אנטיגונוס איז נישט, ער איז נישט די זאך, איז איז די רמב ם נישט, רייט? מ'דארף עס אנטיגונוס. אה, דו ווייסט ווער אנטיגונוס איז געווען? ער איז אויפגעקומען מיט די זאך, כ'ווייס נישט צו ער איז אויפגעקומען דערמיט, אבער ער האט איבערגעגעבן דעם זאך פון אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס. וואו, דאס איז א גרויסע זאך, יא, דער רמב ם האט געשריבן וועגן דעם גאנצע ביכער, און אלע חסידישע ספרים זענען געבויט אויף די משנה, וכו' וכו', און ס'געווען אפילו א גאנצע מאוומענט וואס האט געבויט אויף א טעות פון די משנה, צדוק ובייתוס, שטייט אין אבות דרבי נתן, סאו דאס הייסט דאס איז נישט סתם א מענטש, דאס איז א מענטש וואס האט עפעס פארשטאנען, איך ווייס נישט אפילו אויב ער האט עס נאכגעזאגט פון זיין רבי, אנטיגנוס איש סוכו אומר משם שמעון הצדיק אז אל תהיו כעבדים, כ'ווייס נישט, אנטיגנוס איש סוכו האט געזאגט, ווי האט ער עס פארשטאנען?

אקעי, טראכט ער יענער איז געווען נאריש. פאלט נישט, די תורה פאלט נישט צוזאם פון דעם, ס'איז געווען נארישע מענטשן אין די אלטע צייטן אויך, אמת? לויגעדיגע חכם. אה איך גיי רעדן וועגן, איך זאג דיר פארוואס עס איז א לויגעדיגע חכם. א נאריש איז נישט קיין לייג, נעבעך איז געווען נאריש, וואס זאל איך טון? אבער מ'זאגט נאך פון אים. ווער? ער זאגט דאך נאר נאך וואס משה רבינו האט געזאגט, פארקערט ווייסט דער רבי יענקל האט געזאגט אז ווי קלוגער א מענטש איז ווי ווייניגער נאמן זיינע מעשות זענען, רייט? איף יור א גוד סטארי טעלער יו פארדריי עווערי סטארי דעט יו סעי. די נאראנים זיי זאגן פונקטליך וואס איז געשעהן. אמת? וועסטו זאגן אז רבי חיים וויטאל דער אריז"ל האט געזאגט מ'זאל נאר גלייבן רבי חיים וויטאל'ס מעשיות ער האט נישט פארשטאנען ער האט נאר געזאגט וואס דער רבי האט געזאגט. עס מאכט סענס? ברור סאו. ער האט דאס נאר געזאגט איך שרייב נאר איך בין דער רבי'ס פען איך זאג נישט גארנישט שוין ס'איז נישט אמת ער האט יא געזאגט אבער זאג נאר. סאו דאס איז דאך אן איידיעל, זאג נישט נאריש איז נאריש נישט קיין אזא גרויסע פראבלעם, אגעין וואס ער זאגט לייגט צו עס נישט נעמען אבער סאו דאס פארגעט איבער, נישט קיין גרויסע פראבלעם, ווייסט וואס איז אסאך א גרעסערע פראבלעם? אויב איינער זאגט דאס, ס'דא מענטשן וואס זאגן דאס איז אסאך א גרעסערע פראבלעם, מענטשן מיינען אז ס'איז א קלענערע אפיקורסות אבער ס'איז אסאך א גרעסערע פראבלעם, ווייסט וואס איז הלכות אפיקורסות? אסאך א גרעסערע פראבלעם, אויב איינער זאגט אז די חכמים אדער די כ'ווייס נישט וועם זענען געווען שלעכטע מענטשן, רשעים, נישט פארגינט, האבן זיך געוואלט פאוער פאר זיך, האבן געוואלט אונטערדרוקן זייערע ווייבער, איך ווייס נישט, עניטינג לייק דעט, מאכט ער אסאך א גרעסערע פראבלעם פאר אידישקייט, פשוט רייט, דעטס עווריטינג, איי קענט טראסט עניטינג די גאי סעיס, איז לכבוד עצמו הוא דורש, יא די גמרא זאגט אז אפילו די אייבערשטער האט זיך געדארפט חושש זיין אז לכבוד עצמו הוא דורש, קענט געדענקען יא? די גוים האבן געהערט עשרת הדברות, זאגן זיי, ער רעדט פון זיך, דינטס מיך, נישט יענעם, ביז זיי האבן געהערט. כבד את אביך האבן זיי פארשטאנען, ניין ניין ער מיינט די אמת, ער מיינט נישט זיך, רייט? דאס איז א טעסט וואס מען דארף מאכן פאר יעדע רבי, רייט? ווילאנג ער זאגט אנכי, לא יהיה לך, זייער הייליג, אבער עס איז נאר רעדט זיך וועגן אים, מיינט וועגן די אייבערשטער, זאגט עס יא אז ער רעדט כבוד הבריות, ער רעדט פון כבד את אביך מיין טאטע, נישט נאר זיין טאטע, רייט? אה, און עס רעדט זיך אזוי ווייטער, רייט? און עס איז עפעס א ראיה אז איינער איז נישט דורש לכבוד עצמו, רייט? אזוי לאנג אז איינער איז, די רגע וואס איינער איז דורש לכבוד עצמו איז ער משונה'דיג אפילו ער איז גערעכט, וואס וויל ער זאגן? ס'איז דא נאך א שאלה, כ'גיי רעדן וועגן דעם אביסל מער, צו ער איז גערעכט אדער נישט, צו ער רעדט צו די זאך. דאס דארף מען, דאס דארף, דאס איז א שאלה צו ער איז קלוג, צו ווייט, צו דארף מען זיין א חכם צו קענען ריספעקטן, צו קענען מעריך זיין צו ער רעדט צו די זאך, איטס ווערי הארד, ספעשעלי אין דיפרענט לענגוויטשעס, ווערי הארד טו דיסייד איף סאמאן איז טאלקינג טו די זאך, ביי די וועי.

ער ווייסט עפעס איך ווייס נישט, איי האוו טו האוו ביטעל רייט, איך דארף האבן א הכנעה, איך דארף אים קענען אויסהערן רייט, אז נישט איז א שאד איך גיי צו אים, ער ווייסט אלעס וואס איך ווייס, איך דארף נישט קיין רבי פאר דעם רייט, סאו איך קען נישט סאו איטס ווערי הארד ווערי הארד די טעסטינג האו סמארט יור רבי איז איז א ווערי הארד טינג, און סאו אין סאם סענס ביי דעפינישן אימפאסיבל, ער איז קלוגער פון דיר, ער איז א רבי. דו קומסט דאך מיט טראסט אז ער ווייסט. אקעי ס'דא וועגן מען קען זען, מ'קען טרעפן וועגן סימנים באט ס'איז זייער שווער צו טעסטן. אבער ס'דא זאכן וואס זענען נישט אזוי שווער צו טעסטן. צו ער איז א מענטש קען יעדער איינער זען, ווייל מענטשליכקייט איז נישט קיין נישט קיין טיפע זאך. ס'דא חסידים וואס זאגן אז דער רבי מאכט תיקונים ווען ער רעגט זיך, איך ווייס נישט. אבער בפשטות, און בסידס פאר דעט עקסקיוז, וויטש איז א ווערי בעד עקסקיוז ביי די וועי, איך ווייס, דו ווייסט וואס דער ראזוואדאווער רבי'ס רעבעצן האט געזאגט, שוין, איך ווייס נישט, דאס איז נאר חסידישע מעשיות. אביסל לערנען אונז רמב ם. אין ראזוואדאוו ס'געווען ראפשיצער צאנזער ראפשיצער רעבעס האבן געהאט א מנהג אז כ'האב געזען היינט אויך אז די בעלזער רב האט אזא מנהג גבורה שבגבורה על כל פנים ס'איז דא אזעלכע טעג וואס איז מכוון קעגן מידת הגבורה סאו מ'דארף צדיק צדיק דארף דאך זיין א מרכבה צו די צו זאך סאו יעדן טאג די צווייטע טאג סוכות למשל וואס איז קעגן יצחק פלעגט ער זיך בייזערן קענסט די מעשה מיט די גארליצער רב? נאר די מעשה? עניוועי ער פלעגט זיך בייזערן אזוי איז געווען די מנהג אין גאליציע. פלעגט זיך בייזערען. און סאו די מעשה האב איך געהערט אז דער ראזוואדאווער רב האט זיך געבייזערט אויף זיין רעביצין. ער האט נישט צוגעגרייט די די גאפלעך זענען נישט סטרעיט וואטעווער. און זי קוקט אים אן און זאגט צייט רעבע לעבן דו האסט א ענין פון גבורה וואס וואס בין איך שולדיג רעד מיטן גבאי. פארשטייסט ס'איז א גרויסע פראבלעם דאס אז די ווייב פארשטייט נישט דיינע ענינים פון זיך רעגן איז נישט קיין גוטע תירוץ. עניוועיס. סאו דאס קען יעדער איינער זעהן. און אויב איך זע, אויב איך זע קלאר אז יענער איז א מושחת, נישט קיין, נישט קיין מענטש, איז דאך שווער אים צו טראסטן, ס'איז דאך א שוחד, די אבינו חכמים איז לכבוד עצמו הוא דורש, קוים וואס מ'קען גלייבן וואס דער מענטש זאגט, אלעס וואס ער זאגט פארדרייט ער, וואס, וואס זאל זיין לכבוד עצמו, פאר דעם איז דער פרקי אבות וואס וויל זאגן די מסורה פון דער תורה, די עיקר זאך וואס דארף דיך משכנע זיין אז די חכמים זענען עוסק געווען אין מידות טובות, האסט נישט געוואוסט פון גאנץ שס, קענסט לערנען האסטו געמיינט זיי זענען נאר ליטוואקעס, רייט? ביז דו כאפסט אז ניין. ער האט געזאגט אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב, ער האט געזאגט, כ'האב שוין געזאגט לעצטע וואך שמאי אומר, הוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, איי ער איז געווען א שארפע, יא, אין לערנען געווען שארף, אבער תכלית דארף מען זיין א מענטש, און אזוי ווייטער. יהי ביתך פתוח לרווחה, די אלע די אלע מידות טובות וואס שטייט אין פרקי אבות, דאס איז וואס מען דארף, דאס איז וואס איז די איינציגסטע זאך וואס לאזט אונז טראסטן די חכמים, אז נישט קען מען זיי נישט טראסטן. און ס'דא א טיפערע זאך, דאס איז נאמבער טו זאך פון פון נאמבער טרי, אז נאך א טיפערע זאך וואס מ'קען טראכטן מיט דעם, וואס שטייט אויך אין שמונה פרקים, איז אזוי, אויב מ'וויל אביסל טרענסלעיטן די גאנצע די גאנצע שמועס וואס אונז רעדן פון מסורת התורה, אונז האבן גערעדט, איך וויל רעדן למשל אז ספירת העומר, איך האב געזען איינער זאגט היינט, ער האט נישט געזאגט דאס, אבער איך האב פארשטאנען פון וואס ער זאגט דאס, אפשר האט ער דאס געמיינט, אז וואס איז ספירת העומר, שטייט אין חינוך אין רמב ם, אז מ'מאכט א הכנה פאר קבלת התורה,

א וואס איז די ענין פון קבלת התורה? שטייט אין אין די כוזרי יעדער איינער ווייסט אז די קבלת תורה איז זייער א וויכטיגע זאך, פארוואס איז עס וויכטיג? יא מ'האט געלערנט די תורה, די תורה קען מען לערנען אסאך זאכן, אסאך מאל, מ'האט געלערנט א אנדערע מאל צו אלע מצוות איז מסיני, צו ערבות מואב, צו אנדערע פלעצער, אבער די די מעמד הר סיני איז נישט אזוי וויכטיג צו וויסן אלע הלכות, סאו פארוואס איז עס וויכטיג? עטליסט די כוזרי זאגט דאס, און די רמב ם איז מודה, אז די מעמד הר סיני איז זייער וויכטיג ווייל אלע אידן צוזאמען האבן געהערט אנכי ה' אלקיך, יא יום הקהל רופט עס די פסוק אין ספר דברים. און א יום הקהל, אלע אידן האבן אלע צוזאמען, עט ליסט אנכי ולא יהיה לך, האבן זיי אלע צוזאמען געהערט. ס'זאגט א איד, אז פאר דעם שטייט אז ספירת העומר איז געווען די מ'איז מתאבל, ווייל די תלמידי רבי עקיבא זענען געשטארבן, פארוואס? שלא נהגו כבוד זה בזה. אין אנדערע ווערטער, זיי האבן נישט געקענט אנקומען צו קבלת התורה. היינט איז דא א וועג, ס'דא א סטעפ, א לייטער, יא, די קינדער ברענגען אהיים אזא לייטער וואס מ'קריכט ארויף הר סיני, די ניין און פערציג טעג, און קינדער האבן דאס. דאס איז על פי קבלה, דאס איז ממש אזוי, יא. די מורה'ס ווייסן אלעמאל. און און זיי די קינדער קריכן אויף דעם לייטער. צו וואס שטייט אויפן שפיץ לייטער? אויף שפיץ לייטער שטייט גאנץ כלל ישראל. יא, דער ויחן שם ישראל נגד ההר, אבער דאס איז דאך די גאנצע איידיע. אז דאס איז דאך נישט קיין פריוואטע תורה וואס איין מענטש האט האט פארשטאנען. אזוי ווי מיר האבן גערעדט פריער, דאס מיינט אמונת חכמים, דאס איז די מסורת הדורות. אסאך מענטשן האבן דאס פארשטאנען, יא. און עס קען עס איז זייער שווער צו נארן אסאך מענטשן, אנלי איף דעי אר אינדיווידואלס ביי דע וועי, איף דעי אר אלל נאכמאך איז עס זייער גרינג צו נארן, אויב איז אסאך מענטשן אויב אויב א קארסן דעמאלטס איז עס א חכמה, עניוועיס, און אבער עס דארף זיין אסאך מענטשן, מען דארף זיך קענען צונויפרעדן, אויב די תלמידי רבי עקיבא קענען זיך נישט צונויפרעדן, קענען זיי נישט אנקומען צו דעם יום הקהל פון. פון מעמד הר סיני וועגן דעם זענען געשטארבן אין ימי הספירה און פאר דעם אין ספירה דארף מען אונז טרייען צו רעדן מיט אלע סארט אידן אויף דעם פאלט אויס די ה' אייר יא שוין קיצור סאו אבער וואס איז די וואס איז די טיפקייט פון דעם און די טיפקייט און די וועג ווי די חסידישע ספרים ליינען עס אין די רמב"ם שטייט די אלע וועגן קומען שטייט אין די רמב"ם אביסל אז ס'הייסט ס'דא אזוי ווי די רמב"ם זאגט אזוי אין שמונה פרקים אין די הקדמה. אה, עס שטייט ביי מעמד הר סיני אז געווען א מחיצה, יא? דא חושך, די גמרא זאגט משה מחיצה לעצמו, אהרן מחיצה לעצמו, עס געווען חושך ענן וערפל, עס דא א א סקרין, עס דא א מחיצה צווישן די מענטשן וואס שטיין אונטן די בארג, יא, ביי די ערשטע טאג ספירה, און די משה רבינו שטייט שפיץ בארג, און די אייבערשטער שטייט על הר סיני, איז דא א מחיצה. און כדי צו קענען הערן וואס די אייבערשטער רעדט דארף מען קענען אדורך מאכן די מחיצות, די הגבלות, די נישט מען סטאק. יא, זאגט די רמב"ם, וואס מיינסטו די מחיצה, איז דא א גרויסע וואלקן, די וואלקן איז נישט קיין פראבלעם. דעם וואלקן, ווי דער רמב"ם רופט עס די חומר, יא? אבער הלכה למעשה מיינט די שלעכטע מידות. אז א מענטש האט שלעכטע מידות, סאו דער רמב"ם זאגט אז די שלעכטע מידות פון א מענטש, דאס איז בעיסיק, יא? אסאך מענטשן פרעגן צו צו ס'איז צו ס'איז צו ס'איז אמת אז מ'קען נישט האבן, זיין קיין חכם אן האבן גוטע מידות. אף קאורס איטס אמת, רייט? אפילו איינער וואס איז א משוחד זאל מיט דאס אלע זיינע חכמות זענען משוחד, רייט? זייער שווער נישט צו זיין משוחד. ווייל איך וויל, איך האב דאך א נגיעה, נישט נגיעה, נישט נאר אזוי ווי איך, איינער האט מיך געצאלט איך זאל פסק'נען לטובתו, איך, מיין גאנצע וועג, אריענטעישן, וואס איך ציל צו, וואס מיין גאול איז, קומט, ווערט עפעס אנדערש ווי די אמת, רייט? איך בין נאך, איך וויל האבן די גרעסטע, איך וויל זיין די גרעסטע פעימאס פראפעסער, דאס איז נישט קיין סגולה צו זאגן די אמת, רייט? נישט קיין סגולה אויסצוטרעפן די אמת, פאר א בעיסיק ריזען, ווייל, מוז זאגן וואס יענער וויל איך זאל זאגן, רייט? און נישט נאר ווייל איך האב מיר א נגיעה, איך גיי, בעצם ווייס איך די אמת, איך זאג ליגנט. איך שטעל זיך אוועק מיין גאנצע סדר, א, ענד דעטס, יו נאו, איף יו גאו טו סקול נאוועדעיס, זיי זאגן דיך, יא, דא איז דאס, די קאריער איז דא א ליסט, דאס צאלט מער, דאס צאלט ווייניגער, דאס איז נישט קיין רעסיפי פון אויסגעפינען די אמת, ס'איז א רעסיפי פון פרנסה, איך זאג נישט. אבער ס'איז זיכער נישט קיין רעסיפי פון פון אויסגעפינען די אמת, ווייל ס'איז נישט געבעיסט אויף דעם. האו איז, יור נאט איווען טרעוועלינג אן דעט הייוועי, טרעוועלינג א האול דיפרענט הייוועי, דעט הייוועי איז, איך קען אזעלכע מענטשן, יא, ער האט א גאול אין לעבן, ער וויל זיין.

שעמט זיך נישט, ס'איז נישט קיין עוולה, ער מעג, ער האט א קאריער, ער מעג, ער מעג וועלן האבן די דזשאב, פארוואס מעג ער נישט האבן די דזשאב? איינער וויל ווערן א פועל, ער וויל ווערן א רב, וואס איז די פראבלעם? וואס איז די חילוק, דו קענסט זיי אלע. יעצט, ס'דא אסאך מענטשן וואס האבן געפלאנט און ס'איז נישט געלונגען, איך זאג נישט. וואס איך מיין צו זאגן איז, אז דאס איז נישט קיין וועג אויסגעפינען די אמת. יא ס'האט א ספירה. זאגן די די חממה כיבוד יא נאכן כיבוד. עקזעקטלי. ס'נישט קיין וועג, ס'נישט קיין שידוך, ס'איז נאר א חסידישע מעשה. פארשטאנען. עניוועיס. סאו דאס איז נישט קיין רעסיפי פון אויסגעפינען די אמת. רייט? שטימט? איר ווייסט פון די דזשאוק פון די די ווארט פון די סינקלער יא? געזאגט אז איטס ווערי הארד טו קאנווינס סאמאן אוו סאמטינג דעט היז פעיטשעק דיפענדס אן בעליווינג די אפאזיט. רייט? נישט נישט ווייל יענער איז משקר. ער גלייבט טאקע ווייל זיין סדר החיים איז געבויט אויף דעם. אפטאן סינקלעיר האט געזאגט, כ'ווייס נישט, עפעס א גוי, מידיא סקאלער, סאמטינג לייק דעט. פארשטייסט? סאו, אין אנדערע ווערטער, סאו, עס איז נישט קיין, דאס איז נישט קיין קבלה צו גלייבן אז ווער עס האט נישט קיין גוטע מידות באקומט נישט קיין תורה, באקומט נישט קיין חכמה, עס איז בעיסיק יומעניטי, עס איז נישט קיין, נישט קיין סודות. און וועגן דעם, יא, מענטשן פרעגן, סאו די נאציס האבן נישט געהאט קיין גוטע פראפעסארס? זיי האבן נישט, דעי העפען טו בי דעט נאט. זיי האבן געהאט אפאר שיריים פון די מענטשן וואס זענען געבליבן פון פריער. שוין, על כל פנים, ניין, ווייטער נישט. צום גרענטש, זיי האבן זיי האבן ארויס געווארפן אלע גוטע פראפעסארס. ווייסט דא א לץ, דא א קאמידיען ער האט געזאגט אז פארוואס די דזשערמענס דאנט העוו עני גוד דזשאוקס אפישעלי דעי סעד יו קילד אלל די פאני פיפעל זייער ערנסטע מענטשן פארוואס האלאו נעקסט טיים הארג נישט די בעסטע בדחנים ווער האט אזוי געזאגט.

ווילאנג מ'איז א בשר ודם קומט מען נישט אן, דאס איז די שער החמישים, בעצם איז די אייבערשטער'ס תורה איז זיך ארויסצודרייען פון דעם ווייל וויפיל א מענטש קומט אן צו די פופציגסטע שער וואס דארט איז האט נישט קיין מענטש נישט זיין אייגענע נגיעה זיין אייגענע בחינות ווייסט ער די אמת און וויפיל נישט איז ער אויפן וועג. יא יא דאס איז מידות איך וואלט געוואלט און אנדערע ווערטער וויאזוי דרייען מיר די רמב"ם קוואוט קינדליך די רמב"ם קוואוט טעמיסטיעס טעמיסטיעס איז געווען עפעס א עפעס א גוי וואס האט געשריבן א פירוש אויף אריסטו ער זאגט אז האמת אינו הולך אינו הולך לפי הדעת אלא הדעת לפי האמת יא די וועלט גייט איז נישט אזוי ווי דו וואלסט געוואלט ס'זאל זיין דו דארפסט וועלן אז ס'זאל זיין אזוי ווי ס'איז יא דאס איז די בעיסיק פון מידות כ'מיין די בעיסיס פון אלעס. און נישט נגיעה, דאס איז זייער שווער ווייל דער רמב ם קאמפלעינט דארט די פילאסאפן, יא? דו ווילסט ער וויל מאכן די די רינד די רינד ארום די אייער, ארייט? דו וואלסט געוואלט פראוון אז ס'איז אזוי ווי דו וואלסט, וואס קומט אריין וואס די ווילסט? וואס איז די פאקט? אדער ס'איז די פאקט אדער איז עס נישט. דאס איז די גאנצע זאך. על כל פנים לויט דאס פארשטייט מען אז אויב ס'איז דא אזוי ווי א וועג צו תורה, זיי זאגן אז פרקי אבות איז א וועג צו תורה, ס'איז א וועג אפ, אזוי ווי אונז לערנען ספירת העומר גייט ארויף, ס'איז אויך א וועג דאון, רייט? פון וויאזוי קומט די תורה אן פון די וועג אפ און די וועג דאון, ס'איז די זעלבע וועג, רייט? וויאזוי קומט אן די תורה פון משה מסיני ביז צו מיך? איך דארף האבן א, איך דארף נישט, קען נישט זיין ס'איז אן ארויפפאל, אויב ס'דא א ארויפפאל, קומט אן אן אנדערע תורה, איך הער פארקערט, ס'איז א בראקען טעלעפאן, דארף איך נישט זיין קיין בראקען טעלעפאן, די איינציגסטע וועג צו נישט צו אויפקלארן דעם טעלעפאן, אין אנדערע ווערטער די נפש פון די מענטש, איז צו האבן גוטע מידות, עס צו נישט זיין קיין בלאפער. שטימט? סאו וועגן דעם, די משה קיבל תורה איז על ידי, דרך, בתיווך, די מידות טובות, די בעיקר די מידה פון אמת, באט מעני ענינים. שטימט? ניין אקעי. דאס איז די לעצטע וואכעדיגע שיעור. אפשר פארנישט קיין איין מאל די הקדמה אז דאך כל אלה האנשים היו בעלי מידות ובעלי קונה ו. כ'האב דיר געזאגט אז דאס שטייט אין פרקי אבות, דאס איז גאנץ מסכת אבות, די רמב ם אין מסכת אבות זאגט אז דארט גייט ער נישט רעדן וועגן די מסורה ווייל דאס ווייסט מען שוין פון זיין הקדמה, ער גייט דארט רעדן וועגן די מידות, נישט אין פרקי אבות, אין פירוש המשניות. אז ס'איז א מסורה אוטומעטיקלי מוז עס. ס'דארף יא שטיין, איך זאג אז ס'שטייט, דאס וואס שטייט אין פרקי אבות, הם אמרו הוו מתונים בדין, וואס מיינט הוו מתונים בדין? עקזעקטלי דאס, רייט? דו ווייסט ס'קומט זיך א בעד אדער א בעד, דו ווייסט שוין וואס די הלכה איז, האלא דו ווייסט נישט? האסט אויסגעהערט בכלל יענעם? הער אים אויס קודם, רייט? כ'מיין, נאך דא טיפערע לעוועלס פון דעם. שטימט זייער גוט. סאו יעצט איז אזוי, דאס איז די סיכום פון לעצטע וואכעדיגע שיעור. און כ'האב געטראפן א שטיקל ראיה פאר דעם, פאר מיין דרשה, מיין טענה וואס איך זאג אז די הקדמה איז נישט קיין הקדמה.

האט דאס דער געקענט בעסער, איך ווייס נישט פארוואס, פרעגן פארוואס. און נאכדעם האט מען עס אפגעטייטשט, ס'דא אסאך טרענסלעישאנס, היינט איז שוין דא דריי פיר נייע, איך ווייס נישט, על כל פנים, איינע פון די עיקר טרענסלעישאנס וואס איז דא געדרוקט אין אלע די אלטע דרוק, האט געשריבן ר' משה בן ר' שמואל בן ר' יהודה אבן תיבון, ווערי פעימאס, זיי האבן געהאט א פעמילי ביזנעס פון טרענסלעיטן זאכן, און ער האט עס טרענסלעיטעד. און לכבוד דעם טרענסלעישאן שרייבט ער א קליינע הקדמה,

הגר, נישט האנגער, דער ר ן, און ער זאגט אזוי, חיבור זה בלשון הגרי, למען לא יחובר עם חיבורו הגדול, אף על פי שהוא כפתיחה אליו, הגם אז גאנץ ספר המצוות איז בעצם א פתיחה צו משנה תורה, אזוי ווי עס שטייט בפירוש, זאגט טענה'ט ער אז די רמב ם האט עס בפירוש דווקא געשריבן אויף אראביש, כדי ס'זאל נישט זיין קיין פארט פון זיין ספר. איך ווייס נישט, הגר איז געווען די מאמע פון אלע אראבערס, אזוי האלט איך די פשט, ס'איז אפשר א אויסגעטראכטע פשט, איך ווייס נישט, לשון הגר. זי איז געווען פון מצרים, באט עניוועיס, שוין, וואס זאל איך טון. על כל פנים, דאס טענה'ט די רמב ם, פארוואס? און ער זאגט פארוואס, פארוואס האט די רמב ם געוואלט אזוי, אין אנדערע ווערטער ער טענה'ט, און ס'איז דא א פראבלעם מיט די טענה, ווייל די רמב ם אליינס אין א בריוו שרייבט אז. ער האלט אז ס'איז א טעות, ער האט א טעות געהאט מיטן שרייבן ספר המצות אויף אראביש, ער וואלט, ער האלט, ער וויל עס אליינס איבערטייטשן. אקעי, מ'דארף אים פארענטפערן. אבער יעצט רעדן איז ליסט זמן פון די רמב ם'ס הוה אמינא. ער זאגט אז פארוואס איז די רמב ם עס געשריבן אויף אראביש? ווייל אויב ער שרייבט אויף לשון הקודש, וועט עס ווערן א פארט פון זיין ספר, דאס איז דאך א הקדמה פונעם ספר, וואלט געווען די ערשטע באנד, רוב רמב ם'ס האבן דאס געדרוקט אזוי, יא, די ערשטע באנד, אדער די לעצטע, דרוקט מען אריין ספר המצוות. טענה'ט רבי משה אבן תיבון אז דאס איז נישט ריכטיג, די רמב ם וואלט נישט געוואלט אז די סעט רמב ם זאל מען פארקויפן מיט ספר המצוות. פארדעם עס שטייט אויף אראביש א עקסטערע באנד ערגעץ אין די זייט. פארוואס? אזוי אזוי זאגט ער. איך האב עס נישט אויסגעטראכט, דאס זאגט ער. ער זאגט פארוואס. ווייל די רמב ם האט דאך געהאט א אדזשענדע. אין זיין גרויסן ספר, חיבור הגדול, ספר המשנה תורה, האט ער דאך נישט געוואלט שרייבן סברות און קיין נעמען, רייט? ער שרייבט דאך נאר די פסק. ער רופט עס דרך קבלה, יא? דאס הייסט דרך, ער דארף האבן אמונה צו גלייבן אין רמב ם, יא? ס'איז נישט אזוי ווי אונז לערנען, ס'איז דא דרך קבלה, ס'איז דא דרך חקירה, דער רמב ם, גרויסער בעל חקירה, זיין ספר איז דער ערשטער ספר אויף הלכות וואס איז געשריבן בדרך קבלה און נישט בדרך חקירה, כאפסט? אלע הלכה ספרים זענען בדרך חקירה, זאגט, איך זאג, דער רמב ם איז די איינציגסטע הלכה ספר וואס איז אמונה פשוטה. אין אגדה איז ער נישט פאר די אמונה פשוטה, אויך אין רמב ם יא, באט נישט אין די מורה. באט אין, עס איז אינטערעסאנט. על כל פנים ער טייטשט דרך קבלה, פירוש מקובל, לא שנבחרו, זייער וויכטיג, לא שנבחרו מדעת אנשים בחירה בדרך סברה והקש, דאס הייסט רמב ם, אזוי אין, דאס איז געבעיסט אויף די רמב ם, ער זאגט נישט אייגענע תורות. די רמב ם האט, פארוואס האט די רמב ם געשריבן אזוי? ווייל ער וויל דאך קלאר מאכן אז דאס איז קבלה, דאס איז קבלה למשה מסיני. דאס איז נישט סברות פון מענטשן. סברות פון מענטשן זענען נישט רעלעווענט, קען איך אויך זאגן סברות. וואס איז משנה תורה? עס איז תורת משה מסיני. ממילא שרייבט נישט די סברות, הגם ס'איז יא דא סברות, אסאך זאכן זענען געבויט אויף סברות פון גמרא און אזוי ווייטער, אבער דער רמב ם האלט אז סאם האו, דאס דארף מען פארשטיין ווי אזוי, אבער סאם האו די מסקנות ההלכה איז נישט די סברה וואס מאכט עס פאר א תורה, די מסקנה איז די דין, אדער די הכרעה פון די רב, פון די בית דין, און עקטשעלי ווי אזוי פונקטליך ס'איז ווערשעט, יעצט איז נישט קיין סברה, ס'איז נישט די סברה וואס איז מחייב, נישט וועגן די סברה פון די גמרא פאלגן אונז די גמרא, נאר וועגן די דין אז ס'האט א דין גמרא, ס'האט א דין בית דין, קיבלו כל ישראל, עקזעקטלי מ'וועט זען שפעטער. וועגן דעם שרייבט נישט דער רמב ם קיין סברות. די זעלבע זאך, ער שרייבט נישט קיין מחלוקת, פארוואס? די רגע ס'איז דא א מחלוקת, דארפסטו דאך פרואוון, פארוואס נעמסטו די צד און נישט יענע צד? און בכלל, מחלוקת האבן מיר געלערנט לעצטע וואך, מחלוקת מאכט דאך איינעם צו מיינען, אה, ס'דא מענטשן וואס האבן עס אויסגעטראכט, ניין. ס'דא מחלוקת, מחלוקת איז דא אויפן וועג, און זיי האבן נישט געוואוסט וואס די הלכה איז, האבן זיי זיך געדארפט דינגען אין די סברה, אבער נאכדעם וואס זיי האבן אויסגעטראפן די מסקנא, אזוי ווי וויטגענשטיין האט געזאגט, יא, סברות זענען א לייטער וואס נאכדעם טאנצט, ווארפט מען עס אוועק. ס'איז א גוטע לייטער, ס'איז געווען וויכטיג פאר די גמרא, אבער יעצט איז עס נישט וויכטיג, מ'קען אוועק ווארפן די לייטער, שטייסט שוין אויפן דאך, דארפסט קיינמאל נישט אראפ גיין, שוין צו צוריק צו גיין, ס'איז פונקט גוט צו בלייבן אויפן דאך. דאס איז די רמבם'ס דזשאב, און ממילא טענה'ט רב, און ער זאגט אזוי, פארוואס? כדי שלא יספק אחד באמיתותם, קיינער זאל זיך נישט דינגען אויפן רמב ם, די רמב ם האט נישט געוואלט מ'זאל זיך דינגען אויף אים, ער געוואלט זאלסט וויסן דאס איז די תורה און שוין, וזהו. עד שלא יצטרך, דאס איז אלץ געבעיסט אויף די רמב ם, לא יצטרך עם ספרו לדפים לדפי מנין, דאס איז תורת תורות, חוץ פון די רמב ם זאל מען נישט דארפן גארנישט חוץ תורת משה רבינו. דאס איז די רמב ם'ס גאול. און ממילא די רגע ער גייט שרייבן א סברא דארף מען שוין נאך זאכן, דארף טראכטן, דארף וויסן ווער איז דער וואס זאגט וכו'. און ממילא איז די רמב ם האט נישט געוואלט און יעצט אין אנדערע ווערטער וואס זאגט ער ספר המצוות איז א ספר פון סברות, ספר המצוות איז געווען געמאכט צו פראוון אז דער רמב ם איז גערעכט, דאס וואס ער דארף די גאנצע, ביי די וועי, זיין זייער קלאר, ס'דא ספר המצוות און אין משנה תורה איז אויך דא א ספר המצוות, רייט? אנהויב משנה תורה, נאך די הקדמה איז דא א ליסט פון מצוות, יענץ איז נישט ספר המצוות. יענץ איז פשוט וואס די מצוה איז און וואס די תריג מצוות שטייט ממש איין שורה אויף יעדע מצוה. לשמור שבת שנאמר ווער זוכט לשמור שבת דעטס אלל רייט. ספר המצוות איז נישט דאס, ספר המצוות די גאנצע ספר המצוות איז מען האט נאר איין גאול, רמב ם זאגט עס מפורש, מענטשן ווילן לערנען פון אים אסאך זאכן אבער רמב ם זאגט מפורש ס'איז געמאכט צו פראוון אז איך בין גערעכט אז דאס זענען מצוות, ברענגט א גמרא אז די גמרא האט געשטאנען א מצוה אז די מצוות דאס זענען מצוות און נישט אנדערע זענען מצוות אלע פערצן שרשים וואס ער שרייבט, ס'איז אלל פייטינג וויט פיפל, אנדערע ווערטער ס'איז כולו מדרך סברה והיקש. ס'איז מורא'דיג לומדיש, ס'האט ר' משה פיינשטיין געזאגט אז ער איז געווארן א למדן פונעם ספר המצוות האסט געוואוסט פון דעם אמאל? אזוי זאגט יודא זעוואלד אין זיין ספר, כ'מיין צו זאגן משה לאקס. דרך נשר. אזוי שטייט דארט. און ס'איז אמת, ס'דא זייער אסאך לומדות און זייער אסאך סברות, אבער ס'איז כולו סברה, און די רמבם האט דאך נישט געוואלט זיין ספר זאל זיין סברות. סאו וואס טוט זאגט זאגט זאגט ר' משה טיבון סאו אויף די ספר וואס איז די פוינט פירט אויס די לעצטע ליין זאגט ער אזוי וכל זמן שיתעסקו אנשי אמונתינו בתלמוד ובספרים המחוברים עליו יהיה המאמר הזה לעדות נאמנה על יושר דרכיו ואמיתות דבריו ער זאגט אזוי לעתיד לבוא ווען משיח העט קומען אזוי ווי די הייליגע ראשונים האבן געזאגט גייט מען נאר לערנען רמב ם אויך דער הרב קוק צוויי נביאים מתנבאים בסגנון אחד ווען משיח העט קומען גייט מען נישט לערנען קיין גמרא מען גייט נאר לערנען רמב ם אזוי שטייט אין ראשונים און אויך פון הרב קוק. און הרב קוק זאגט אז מ'זאל זיך שוין פירן אזוי היינט, אבער דער ראשון זאגט אז ווען משיח העט קומען. אפשר האט ער זיך אויך אזוי געפירט, איך ווייס נישט. די ליובאוויטשער רבי האט זיך אויך געפירט ווי א. אזוי א גמרא האט ער זיכער נישט געלערנט. סתם. אן געוואונען, טיבון זאגט אזוי, ווען דער רמב ם'ס חלום וועט מקויים ווערן, ער וועט דאך נישט זוכן אהין און אהער, אהין און אהער איז דאך נאר ווילאנג מ'ווייסט נישט, ווען מ'ווייסט שוין ווייסט מען דאך שוין, איז דאך גוט. וואס פעלט עס אויס זיך צו מוטשען אויף א שטיקל גמרא? אלא מאי, מ'זאל לערנען רמב ם. אבער ס'דא א פראבלעם, וויאזוי קומט נאר משיח זאל קומען, יא? קענסט דאך אז כדי משיח זאל קומען דארף דאך יעדער איינער גלייבן אז ער איז משיח, רייט? דאס הייסט דער דער רמב ם איז משיח, וואס הייסט די לעוועל די דאס אז יעדער איינער זאל פאלגן די רמב ם דארפן דאך גלייבן אז ער איז גערעכט? און ביזדערווייל וויאזוי לערנען אונז מענטשן לערנען גמרא? סאו אויף צייטווייליג איז דא א ספר אויף אראביש, ווייל ס'איז נישט קיין נבואה נבואה שהוצרכה לדורות, רייט? זיך נאר אויף היינט רעדט מען אראביש, דו קענסט גרינג אראביש, שרייב אויס אויף אראביש, איך וויל דיך משכנע זיין אז איך בין גערעכט, אז אלעס וואס איך זאג שטייט אין די גמרא, אז מיין שיטה איז געבויט אויף די גמרא, דען יו טראו אוועי די ספר המצוות, לעתיד לבוא וועט נישט זיין קיין ספר המצוות, ס'וועט נאר זיין רמב ם, אויף לשון הקודש, דאס איז נצחי לדורות, ספר המצוות איז אויף אראביש, ס'איז געמאכט אויף צייטווייליג דזשאסט טו פראוו, און עז סון עז די עולם וועט איינזעהן אין די גרויסע חכמה פון די רמב ם, וועלן זיי קענען אוועק ווארפן די אלע וויכוחים, מ'וועט קענען לערנען סטרעיט רמב ם, דאס איז ר' משה אבן תיבונ'ס טעאריע, נאט מיי טעארי, איטס הרב תיבונ'ס טעאריע, אבן תיבון. סא וואס וואס לערן איך פון דעם? איך האלט אז ער איז גערעכט, מיינסט אז ער איז גערעכט אין די הבנה פון די רמב ם? וואס? נא, סא אויב אזוי איז די רמב ם, וואס זעט מען פון דעם? פון דעם זעט מען זייער קלאר אז ער האט אזוי געהאלטן אזוי ווי איך האב געוואלט אנקומען אז דאס ס'דא א הקדמה צו משנה תורה איז נישט צו פראוון אז מען דארף שרייבן אזא ספר, ס'איז נאט אבאוט די ספר, איטס פארט אוו תורת משה בלי פירוק בלי סברה בלי היקש. ס'איז נאר א שטיקל צו זאגן וואס תורה שבעל פ איז. ס'איז נישט ספר המצוות וואס איז יא צו זאגן פארוואס איך שרייב אזא ספר און פארוואס ס'איז אויף דעם וועג פארוואס ביי די וועי נאך א זאך איין זאך וואס איז זייער קלאר שטייט אין ספר. האסט געשריבן אין אראביש דא געוואלד? עקזעקטלי, איווען דעט, עקזעקטלי, איף איט וואלד האוו בין אן הקדמה וואלד האוו בין אין אראביק. און אויב, און ס'איז דא אזא הקדמה, ס'הייסט ספר המצוות, דארט, ביי די וועי, און דארט רעדט ער וועגן פארוואס ס'איז אויף א לשון קודש. דארט שטייט פארוואס שרייב איך ספר המצוות אויף לשון הקודש, פיין, פארוואס שרייב איך עס משנה תורה בלשון הק' אויף לשון משנה, און פארוואס שרייב איך נישט אויף אזוי ווי די משנה, און פארוואס טו איך אנדערש ווי די גמרא, דאס אליינס דזשאסטיפייט די רמב ם דארט, ער שרייבט עס נישט דא, שטייט נישט וכתבתי ספר זה בלשון הקודש, פארוואס א וועיסט אוו טיים, קענסט דאך זען אז ס'איז לשון הקודש, אמת? דארף איך שוין זאגן פארוואס טו איך עס, אן נפק מ פארוואס, ס'מאכט סענס, ס'איז גוט, יא? אבער אין אנדערע, אין די אראבישע ספר שרייבט ער פארוואס, כדי, ווייל ער, דארט איז ער יא עוסק זיך צו דזשאסטיפייען אז די תלמידי חכמים שבדורו זאלן אים מכתיר זיין אלס משיח. אלס די פוסק אחרון, און רעכט זיי יא, און ממילא זאל מען קענען לערנען נאר משנה תורה, שטימט? דאס איז די רמבם'ס חלום געווען, למעשה איז עס נישט מקיום געווארן זיין חלום, אפשר אין סאם סענס יא, אבער נישט זיכער נישט אין די סענס אז מען האט אויפגעהערט צו לערנען אנדערע ספרים. און ממילא, זאגט די רמבם שפעטער אין זיין בריוו, פאר דעם האלט איך אז די בריוו איז נישט קיין סתירה, ווייל די רמבם האט אליינס פארשטאנען אז זיין חלום איז נאכנישט מקיום געווארן. רייט, ווייל ס'איז ארויסגעקומען די רמב ם, ער האט געמיינט, וואו, נעקסטע וואך פארמאכן זיך אלע ישיבות, נעמט זיך לערנען רמב ם. ביז דערווייל גארנישט, ישיבה האט עס אנגעפיפן, ס'קען אפאר מענטשן האבן געהאט א שיעור רמב ם אליינס, און אין זיין פעימאס בריוו צו ר' פנחס זאגט ער אז אין זיין אייגענע ישיבה לערנט מען נישט קיין רמב ם, פארוואס? ווייל א ראש ישיבה איז נישט קיין דיקטעיטאר, א ראש ישיבה טוט וואס די תלמידים זאגן. רמב ם האט געהאט א דזשאב, געווען א ראש ישיבה, פאר א שטיק יענע תקופה, ער האט געהאט א בחורים וואס זענען געקומען לערנען מיט אים, יונגעלייט, כ'ווייס נישט, און. און זיי האבן געזאגט, וואס גייט מען לערנען דאס זמן? האבן זיי געזאגט, אונז ווילן לערנען ריף חולין. די געזען צו ריף חולין, זיי ווילן זיין רבנים, זיי דארפן קענען ריף אויף חולין, דעטס וואט יו העוו טו נאו, רייט? רמב ם, איך ווייס, איך ווייס, איך האב געשריבן אליינס א ספר, הלכות איסורי מאכלות, דארט שטייט אלעס וואס דו דארפסט וויסן, יא איך ווייס, איך וויל עס נישט לערנען. א ברירה האט ער געהאט, ער האט געלערנט ריף אויף חולין. עס שטייט, יא יא, דעט וואס די אדער סייד, מ'האט נישט געלערנט קיין גמרא, איט וואס טו עדוואנסד, אזוי ווי היינט, אזוי ווי מ'לערנט הלכה, אזוי ווי היינט, מ'לערנט שולחן ערוך, יא.

נישט אזוי ווי ר' פנחס, כ'דארף שפילן מיט אים דיפלאמאטיע, יא? כ'קען א רב. ווערי דיפרענט, יו האוו טו רימעמבער, ווען הי טאלקס טו היז פיפל זיי טראסט אים, פיפל דעט הי העז טו קאנווינס דעט זיי שוד טראסט אים, רייט? דאס איז דאך די גאנצע זאך וואס אונז רעדן דא. סאו ער זאגט פאר, ער זאגט דאס קלאר, אז איך האב געוואלט מאכן אזא ספר, דערווייל איז נישט געלונגען, קיינער קויפט נישט מיין ספר, סאו וואס דארף איך טון? איך דארף, סא, און נישט נאר דעם, און אין דעם, דא א בריוו, מענטשן האבן געפרעגט שאלות, פארוואס ספר המצוות רעכנט זיך דאס פאר צוויי מצוות און נישט פאר איין מצוה, פארוואס אהין, פארוואס אהין, און ער האט זיי פארענטפערט, און ער האט געזאגט קום אהער, פשט אז איך מוטשע זיך צו פארענפערן ווייל איך האב שוין געשריבן א ספר צו פארענפערן די אלע קשיות. ס'הייסט ספר המצוות. סעדלי איטס ריטן אין די ראנג לענגווידזש. סאו יו דאנט אנדערסטענד איט. איך דארף זיך נעבעך מוטשען ענפערן ענקער שאלות. זאגט ער איך האף כ'זאל עס איבערשרייבן אויף לשון קודש. שהכל צריכים אליו. יעצט טראכט אריין. וואס הייסט וואס איז געשען? וואס מעיקרא מאי קסבר? ער זאגט אז יעדער איינער דארף דעם ספר ווייל דארט איז ער ער דזשאסטיפייט זיין אייגענע דעסיזשן וואס האט ער געטראכט לכתחילה אז קיינער אז די גאנצע וועלט קען אראביש און ער איז געווען מצומצם ער האט געמיינט ווייל זיין שטאט קען אראביש איז אין אייראפע קען מען אויך אראביש ער האט געוואוסט אז ס'איז דא יוראפ וואס מ'קען נישט קיין אראביש רייט? שוין קען זיין מטומטם דער רמב ם? כ'האף אז נישט. סאו מוז מען זאגן אז ער האט געטראכט אז ס'איז א נבואה שלא הוצרכה לדורות. די רגע וואס די רבנים אין לאקאל גייען אננעמען וועט זיך עס פארשפרייטן צוביסלעך וועט מען נישט דארפן קוקן, ביזדערווייל באקומט ער בריוון ווי וואס? וואו שרייבט ער וועגן מען לערנט דא ריף און נישט מיינע ספרים? נישט ס'איז נישט דא אין די בריוו צו ר' פנחס מיין איך. קען נישט זיין אנטעגענאייזער. יא אבער איך מיין אז דארט שטייט עס אויב איך בין נישט זיכער איך דארף טשעקן. און אט די בנים. די די דא איז דא א בריוו וואס וואס מ'האט אים געפרעגט שאלות ס'הייסט ער זאגט ווען מ'פרעגט אים שאלות פון די ווייטענס נישט פון זיין שטאט זיין שטאט האט שרייבט נישט קיין בריוו מען קען קומען צום אים אין שטוב פרעגן רייט פון די ווייטענס האט איינער געלערנט רמב ם ער פרעגט א קשיא דיין דיין ליסט פון מצוות שטימען נישט האט ער געכאפט אה ס'איז געלונגט נישט מיין פלאן ס'איז נישט פשט אז מיין שטאט גייט אננעמען די ספר און פון דארט גייט זיך שפרייטן די ספר אן די דזשאסטיפיקעישאן פון אראביש. מ'דארף אז די מענטשן פון דערווייטנס זאלן אויכעט, און פון שפעטערע דורות, זאלן אויכעט קענען לייענען פארוואס איך האלט דאס וואס איך האלט. אה, דארף מען גיין, דארף מען איבערטייטשן ספר המצוות. ווייל דארט בין איך זיך מסביר מיין שיטה, פארוואס איז, איך בין גערעכט, און נישט די הלכות גדולות און אזוי אנדערע, אנדערע בעלי מוני המצוות. האט ער געכאפט אז משיח איז נאכנישט געקומען, אפשר גייט ער קומען אין אפאר הונדערט יאר, אבער ביזדערווייל דארף מען נאך פרואוון אז דער רמב ם איז גערעכט.

דאס וואס שטייט דא הקדמת, האסט געפרעגט וואס שטייט הקדמת הרמב ם, דיד רמב ם רייט הקדמת הרמב ם? איט דאזענט איווען רייט עקשעלי, און איף יו לוק אין די עקוראט ווערזשענס, איט דאזענט איווען סעי הקדמה. איט דאזענט, פלעין א טעות. ס'הייבט זיך אן אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך. דעט איז די פירסט ווארד רמב ם. בשם השם קל עולם איז דזשאסט א העדער, איטס לייק בסייעתא דשמיא כאילו כאילו. ס'איז נישט רמב ם, נאכדעם דאס הייבט זיך אן, ס'הייבט זיך נישט, שטייט נישט ביי דע וועי, ס'איז אן הקדמה, און אז קוקן אין די לשון פון ספר המצוות וואס אונז האבן געלערנט לעצטע וואך אין די שיעור, וואס דארט זאגט ער פארוואס ער שרייבט די הקדמה, ער רופט עס נישט קיין הקדמה, ער רופט עס בתחילת חיבורי, איטס די בעגינינג איטס נאט א הקדמה, איט דזשאסט סעיז די מצוות, ענד איף יו טינק אבאוט איט, דיס איז ריעלי א הקדמה טו די מצוות, רייט? ס'הייסט די רמב ם האט דאך א ליסט פון מצוות און נאכדעם די מצוות אין סדר פון הלכות, און פאר די ליסט פון מצוות שרייבט די ענין פון תורה שבעל פה, וואס דאס בעצם מיינט מצוות, וויל געט טו דעט אין טו וויקס, אר סאו מעיבי, און עס הייבט זיך אן, דאס איז די ערשטע ווארט פשט, אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך. דאס איז א פסוק וואס רעדט וועגן מצוות, וואטעווער עקזעקטלי היז לוקינג טרייענג טו דו וויט דיס פסוק, באט דעטס וואט איטס אבאוט, איטס נאט א הקדמה עקשעלי.

די הקדמה וואס האט אויך געזאגט אז ער שרייבט אויף א וועג ווי אזוי ס'איז קאנפיוזינג אינטענשאנלי. גארנישט פארקערט, ס'איז קלאר אינטענשאנלי. ווייל צו וויסן וואס איז קלאר דארף מען לערנען אסאך. אבער דאס איז א אנדערע פראבלעם. ניין ניין נאר מורה נבוכים. אלע אנדערע וואלט איך געשריבן קלאר אינטענשאנלי. נאר מורה נבוכים איז אינטענשאנלי קאנפיוזינג. עווריטינג עלס איז אינטענשאנעלי קלעיר. וועגן דעם ווייסט מען אז ס'איז אינטענשאנעל, ווייל אז נישט וואלט מען געקענט מיינען אז ער סתם צעמישט. ניין ניין עס איז נישט, דאס קוקן און זעהן פון דעם האב איך געשריבן העדערס, און אזעלכע זאכן, ס'איז נישט קיין ראן אן סענטענס, מורא'דיג קלאר, ס'שטייט יעדע זאך אין איין ווארט, און שוין, וכו'. ניין ס'איז בכלל נישט קאנפיוזד, ס'איז נאר אסאך דיטעילד אינפארמעישן וואס ביקאוז הי דזשאסט רייטס די אינפארמעישן און הי דאזענט גיוו יו סטאריס אבאוט איט, איטס ווערי הארד בארינג ווייל ס'שטייט זשאסט א ליסט, באט דעטס עקשעלי ווערי קלעיר, נישט קיין איבעריגע ווארט. וואס שרייבט ער דא די פארוואס ער האט עס נאכאמאל רעקארדעד נאך? יא. אה סארי. וואס א זייגער איז עס שוין פינישט שוין? דעטס די שיעור מאר אר לעס. נאך א שיעור שטייט דא. ווייל ער וויל אז די תורה זאל זיין זאל עקזיסטן. אך, מ'דארף לערנען מער מער באריכות ווייל ס'נישט פאר היינט. באט ווייל ער וויל שרייבן ער וויל מ'זאל קענען די תורה, מ'קען נישט די תורה. די רמב"ם סעיס דיס אין וואן אוו די לעטערס, כ'טריי צו געדענקען אין וועלכע, און ער שרייבט אזוי. די איך פרעג דיך א הלכה, די וויאזוי ענטפערסט, די קענסט מיך ענטפערען? מען מעג מען מעג צוברעכן שבת א טיש וואס האט דריי פיס און צולייגן די פערדע פיס? וואט קיינד אוו קוועשען איז דעט? א טיר וואס איז האט א שטעקער מען קען ארויס נעמען די טיר פון די שטעקער שבת און עס צוריק אריין לייגן מען מעג? נאריש האט כליות. איי מין דעטס נאט א עקזעקטלי מען מעג אדער מען מעג נישט דו געדענקסט עפעס א סוגיא וועגן דעם אין הלכות שבת אמת? ס'ווענדט זיך אויב ס'איז קבוע אויב ס'נעמט זיך אראפ א גאנצע בקיצור די ווייסט נישט די ענטפער רייט? און ווייסט אבער די לאמיר אימעדזשין דערס נאו רמב"ם קענסט קוקן אין פסקי תשובות סאו יו פיגור אוט די ענסער די ווייסט נישט רייט? און און אה ווייסט וואס די ווייסט אה כ'געדענק אז אין פרק כל הכלים הניטלים דארט רעדט זיך וועגן די אה אקעי ווייסט ווי לאנג די פרק איז?